ס'איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' גבריאל נושא חן, ער איז געווען פון דעם אלטן רעבנ'ס חסידים, ער האט געוואוינט אין וויטעבסק. דער סיפור פון דעם חסיד איז געווען, דער רבי רייאץ דערציילט אין זיינע רשימות, אז ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען א גרויסער גביר, געוואוינט אין וויטעבסק, ער האט געהאט א גוטע פרנסה, און ער צוזאמען מיט זיין פרוי מיט זיין ווייב איז געווען שרייבט דאך אויך די נאמען אויכעט וואס זיי האבן געטון אסאך הכנסת אורחים און אסאך נתינת צדקה און שטענדיג ווען ס'פלעגן קומען די שלוחים פון דעם אלטן רעבן אויף בעטן עניינים פון צדקה וואס איז געווען פארבונדען מיט די צדקות פון דעם אלטן רעבן פלעגט ער געבן ביד רחבה, ער איז געווען פון די וואס זענען געשטאנען בראש הרשימה אין די אלע וואס האבן געגעבן אין די ענייני צדקות וואס פאר אלטער רבי האט געדארפט. איין זאך וואס האט זיי ביי זיי געפעלט איז געווען אז זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, עס איז אריבערגעגאנגען אין שוין כמעט צוואנציג יאר פון זייער חתונה און זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, זיי זענען געווען זייער צובראכן אבער אזוי איז אריבערגעגאנגען די יארן. ס'איז געווען א תקופה וואס ביי אים די פרנסה איז געווארן שוואך, ס'איז געווארן חובות, ס'האט אנגעהויבן פארלירן, און ס'איז געקומען א מצב וואס ער האט נישט געקענט געבן די באשטייערונג, די הוצאה, אדער דאס וואס ער פלעגט אלעמאל געבן פאר די ענייני צדקה, פאר דעם אלטן רעבינ'ס עניינים. ס'איז געקומען צו גיין די שלוחים, שדר ווי מ'פלעגט עס רופן, די שלוחים פון דעם אלטן רעבן, אויף צו צוזאמענקלייבן די געלט, און ער וויבאלד האט נישט געהאט וואס צו געבן, ער איז געקומען אין א מצב וואס ער האט פשוט נישט געהאט וואס צו געבן, ער האט זיך זייער געשעמט, ער האט זיך באהאלטן, און די שלוחים האבן זיך באהאלטן פון דעם ווייל זיי האבן נישט געוואלט אים גורם זיין ער זאל דארפן ברענגען. זיין פרוי זיין ווייב וואס זי געווען האט געוואוסט דעם גאנצן ענין און זי האט געפילט זיך זייער ביטער פון דעם וואס זי קען נישט משתתף זיין אין די צדקה איז זי געגאנגען און מיט איר אייגענעם רצון, איר מאן האט איר נישט געבעטן, זי איז אליין געגאנגען און גענומען די תכשיטים וואס זי האט געהאט, כמה וכמה תכשיטים וואס זענען געווען זייער טייערע תכשיטים וואס דער מאן פלעגט איר קויפן מזמן לזמן, און זי איז געגאנגען און האט עס אלץ פארקויפט, און זי האט באקומען פון דעם פאר דעם א זעקל פול מיט דינרי זהב, גאלדענע מטבעות. זי האט גענומען דעם זעקל פון די גאלדענע מטבעות, און זי האט זיי אפגעוואשט, אויסגערייניגט, מיט גאלד, מיט וואסער, מיט ערד, האט געמאכט ס'זאל זיין זייער שיינענדיג, ביז די מטבעות האבן געשיינט, פשוט געשיינט אזוי ווי מטבעות וואס זענען ערשט ארויסגעגאנגען פון בית היציקה, ערשט ארויסגעגאנגען, ערשט פרישע נייע מטבעות. זי האט גענומען און עס אריינגעלייגט אין א זעקל און געגעבן צו דעם מאן. און זי האט געזאגט אז דאס איז זי וויל געבן איר השתתפות אין די ענינים פון אלטן רבין. בשעת זי האט געארבעט און גערייניגט און געשייערט און געמאכט אז די מטבע זאל שיינען, זאל האבן דעם זיו, דעם שיינקייט, האט זי א גאנצע צייט מתפלל געווען אז דער אייבישטער זאל העלפן אז איר מזל זאל אנהייבן שיינען אויכעט, און ביי זיי זאל זיין אלע ברכות וואס זיי דארפן האבן. דער מאן בשעת ער האט דאס געזען איז שטארק נתפעל געווארן, און האט מחליט געווען אז אנשטאט צו שיקן דאס דורך די שלוחים, וועט ער אליין גיין צון דעם אלטן רבין און איבערגעבן דעם זעקל אין האנט. ער האט גענומען די אלע מטבעות, אריינגעלייגט צוריק אין זעקל, און ער איז געפארן צו ליאזנע צו דעם אלטן רבין צום איבערגעבן די מטבעות. בשעת ער איז אנגעקומען צום אלטן רבין, איז אריינגעקומען צום אלטן רבין אוועקגעלייגט אויפן טיש דעם זעקל. דער אלטער רבי האט געעפנט דעם זעקל, און ער האט געזען ווי די מטבעות, אזעלכע שיינענדיגע מטבעות וואס האבן אזא ספעציעלע ליכטיגקייט, וואס איז געווען אזוי ממש ווי פרישע נייע מטבעות. דער אלטער רבי איז שטארק נתפעל געווארן, און ער האט געבעטן, אז ער זאל אים דערציילן דעם סיפור הדברים די גאנצע זאך וואס איז דא געשען, און דער חסיד האט אים דערציילט אז זיין מצב אין פרנסה איז געפאלן און ער האט נישט געהאט וואס צו געבן, און זיין פרוי ברצונה הטוב איז געגאנגען און זי האט פארקויפט די אירע צירונגען אירע אירע תכשיטים, און זי האט זיך געקויפט מיט דעם די מטבעות, און די מטבעות האט זי אויסגעשייערט און אויסגערייניגט אז עס זאל זיין שיינענדיגע מטבעות, און קענען דאס ברענגען צו דעם רבין אז ער זאל עס נוצן פאר זיינע צדקה צוועקן. בשעת דער אלטער רבי האט דאס געהערט, דער אלטער רבי האט דעמאלט געזאגט אז פון די אלע ענינים, נדבות, וואס אידן האבן געברענגט אין משכן, איז די איינציגע זאך וואס האט געשיינט איז געווען די כיור, שטייט דאך אז ס'איז געווען די כיור מראות הצובעות, וואס דאס איז טאקע געווען פון די אידישע פרויען, וואס די נשים צדקניות אין באותו הזמן, זיי האבן געגעבן זייערע מראות הצובאות, די שפיגלען וואס זיי האבן געהאט, און דאס האט געשיינט, און די שפיגלען וואס האט משה רבינו האט גענוצט, געמאכט פון דעם דעם כיור, וואס דאס איז געווען מראות הצובאות, דאס איז געווען די גרעסטע מתנה, וואס דאס איז וואס דער אייבישטער האט געזאגט, אלו חביבין עלי מן הכל. על דרך זה האט דער אלטער רבי געזאגט בנוגע דעם וואס זי האט געטון דא, וואס זי האט גענומען די מטבעות און זי האט עס אויסגעשיינט אזא מין שיינעם אופן און עס אוועקגעגעבן מיט די גאנצע הארץ, האט דער אלטער רבי געזאגט אז אין דעם זכות וואס זי האט געטון אט די מצוה זאל טאקע ווערן איר מזל זאל אנהייבן שיינען פון דאס ניי, און דער אלטער רבי האט אים געזאגט ער זאל גיין און פארקויפן זיין עסק וואס ער האט יעמאלט געהאט, און זאל זיך אנהייבן מתעסק זיין אין אבנים טובות ומרגליות, דער אלטער רבי האט אים צוגעזאגט געגעבן א ברכה אויף עשירות מופלגה, אויף אריכות ימים ושנים טובות ער צוזאמען מיט זיין פרוי, און אז אם ירצה השם וועלן זיי האבן קינדער אויכעט, און זיי זאלן נושא חן זיין בפי כל ובעיני כל הבריות. און די אלע ברכות פון דעם אלטן רעבן איז טאקע מקויים געווארן בשלימותם, ר' גבריאל איז צוריק אהיים געפארן, און ער האט טאקע געטון וואס דער רבי האט אים געהייסן, ער האט פארקויפט זיין עסק וואס ער האט געהאט ביז יעמאלט, און ער האט זיך אנגעהויבן מתעסק זיין אין אבנים טובות ומרגליות און ער האט געהאט א מוראדיגע הצלחה למעלה מדרך הטבע, עשירות מופלגה, און א יאר שפעטער איז ביי אים געבארן געווארן א קינד, און שפעטער געווארן ביי אים געבארן ביי אים געווארן נאך קינדער, און דערנאך האט ער נאך געלעבט נאך אסאך יאר, סיי ער סיי זיין פרוי האבן געלעבט איבער הונדערט יאר יעדער איינער. די פרוי האט נאך איבערגעלעבט נאך אפאר יאר איבער אים איבער רבי גבריאל, מען פלעגט צו רופן רבי גבריאל נושא חן, מצד די ברכה וואס דער אלטער רבי האט געזאגט אז ער זאל נושא חן זיין בעיני כל הבריות. בשעת. יא, די רביים פלעגן דערציילן דעם סיפור, איז אין די רשימה, דער רבי ריי"צ ברענגט דעם סיפור, ברענגט ער בהמשך לזה, אז ס'איז געווען אמאל ביים אל ביים צמח צדק, איז געווען א פארברענגען אין די זמני הספירה, הכל דאכט זיך שבועות איז געווען א פארברענגען פון צמח צדק, און דער צמח צדק איז געווען דעמאלט אסאך חסידים געקומען צו גיין עס איז געווען א התעוררות גדולה, און דער אלטער רבי צמח צדק האט געהייסן מען זאל זינגען דעם ניגון פון דעם אלטן רעבן, און בשעת סאיז געווען און בשעת'ן פארברענגען דער אלטער רבי האט דעמאלט איבערגעחזרט א תורה וואס ער האט געהערט פון דעם אלטן רעבן, וואס דער אלטער רבי האט עס גע'חזר'ט בשם דעם מעזריטשער מגיד אויפן פסוק וספרתם לכם, און דער אלטער רבי האט געטייטשט וספרתם איז דאס מלשון אבן ספיר, ספרתם מיינט ציילן, אבער ספרתם איז דאס אויכעט מלשון אבן ספיר, שיינען, ספירות ובהירות, און ער האט געזאגט וספרתם לכם, מען דארף מאכן שיינען, ספרתם, מאכן ליכטיג, בהירות, אין דעם לכם, אין זיך אליין. מען דארף זיך אליין מאכן ליכטיג. און דערנאך האט ער ממשיך געווען נאך כמה פרטים, שבע שבתות, אז דאס איז דער ענין פון די ז' מידות, אז מען דארף ארבעטן און מזכך זיין די אייגענע מידות זאל זיין שבע שבתות תמימות תהיינה וכו'. אבער דער יסוד איז געווען בהמשך פון דעם סיפור, אז דאס וואס די מטבעות האבן געשיינט, די שיינענדיגע מטבעות, יא, דאס איז על דרך זה דער ענין פון שיינען, וספרתם לכם, אז וואס איז די עבודה פון ספירת העומר, אז א מענטש דארף נעמען דעם לכם, זיך אליין, די אייגענע מידות, די אייגענע נפש הבהמית, די אייגענע זאכן, די אייגענע תכונות הנפש, און די עבודה פון ספירת העומר איז וספרתם מלשון ספירות ובהירות, מאכן זיך ליכטיג. אויפן פסוק וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה איז דאך דא טאקע דער הייליגער אור החיים ברענגט אור החיים הקדוש ברענגט אויף די פרשה אז וואס איז טאקע דער פשט וואס מען זאגט וספרתם און מען זאגט וספרתם לכם וואס איז דאס דער טייטש לכם איז טאקע דא וואס מען טייטשט אין די מפרשים, וואס איז דער טייטש לכם, אז יעדער איינער דארף ציילן וכו', אבער דער אור החיים הקדוש ברענגט בשם הזוהר אז דער ענין פון וספרתם לכם דאס איז אז דאס איז דאך פארבונדען מיט דעם וואס אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים זענען זיי געווען אין די מ"ט שערי טומאה יא וואס אידן זענען געווען שקוע אין מצרים אין די גאנצע עבודה זרה של מצרים אין די גאנצע שמוץ און די טומאת מצרים זענען זיי געווען שקוע מ"ט שערי טומאה איז די עבודה פון ספירת העומר איז געווען וספרתם לכם אז נאכדעם וואס זיי זענען ארויס פון מצרים כדי זיי זאל קענען מקבל זיין די תורה דער אייבערשטער האט געוואלט געבן אידן תורה תיכף ומיד מצד דעם אייבערשטן איז דאך געווען ווי שטייט אין פסוק. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוקים על ההר הזה, ווי נאר אידן זענען ארויס פון מצרים איז תעבדון את אלוקים דער אייבישטער געווען גרייט געבן תורה צו אידן, אבער אידן זענען נישט געווען גרייט, ס'איז געווען מ'האט געדארפט זיי אויסרייניגן, ס'האט געדארפט זיין דער וספרתם לכם, און דאס איז געווען די שבע שבתות, אז דאס איז אז דורך דעם די זיבן וואכן, די זיבן וואכן וואס עס איז אנטקעגן די זיבן מידות, וואס אידן האבן געארבעט אויף זיך צו זיך מזכך זיין, אויסרייניגן זיך, אין די שבע שבתות תמימות, איז דורך דעם זענען זיי געווארן טאקע ליכטיג, כלים צו קבלת התורה. און דערפאר שטייט וספרתם לכם, לכם הוא מצדכם, דאס טייטשט דער אור החיים הקדוש, מצד דעם אייבערשטן איז שוין געווען גרייט געבן די תורה גלייך ביציאת מצרים, אבער וויבאלד אז אידן זענען נאך נישט געווען גרייט, זיי האבן געדארפט זיך נאך מזכך זיין, אויסרייניגן זיך פון די שמוץ און די טומאה, איז דערפאר איז לכם, מצדכם, איר דארפט זיך קענען גרייטן, דערפאר האט מען אייך געגעבן דעם ענין פון קבלת התורה, דער ענין פון ספירת העומר, הכנה צו קבלת התורה. און דער אור החיים הקדוש לייגט צו אז דאס איז דער טייטש וספרתם, אז דער לשון וספרתם איז דאס מלשון איכות אבן ספיר. ער זאגט, אין אור החיים הקדוש זאגט ער, אז וויבאלד אז אידן האבן געדארפט באקומען די לוחות, און אויף די לוחות שטייט דאך סנפירנון אז ס'איז געווען טאקע פון ספיר, פון דעם סוג אבן, וואס דאס איז א אבן ספיר, א אבן וואס האט אין זיך א ספירות ובהירות, א ליכטיגקייט. און די אידן כנסת ישראל זענען דעם אייבערשטנ'ס לוחות, זענען זיי אויך האט מען געדארפט זיי אויסרייניגן, ארויסנעמען פון זיי פון די אלע טומאות און חולאת, כדי כדי צו זיי אויסשייערן, אויסרייניגן אז זיי זאלן ווערן א אבן ספיר. איז אט אט דא זעט מען טאקע אז דאס איז די עבודה פון ימי הספירה. אין ימי הספירה די עבודה דארף זיין וספרתם לכם, אז מען דארף אויסרייניגן, און באופן וספרתם מאכן שיינען מאכן ליכטיג בהירות אין דעם לכם אין דעם אייגענעם אין דעם אייגענעם לכם אין די אייגענע מידות און דער טייטש אז ס'זאל מאכן ליכטיג יא און ווי מ'פארשטייט דאס פון דעם סיפור יא וואס מ'דא וואס מ'ווי וואס מ'דערציילט פון דעם פון דעם דעם סיפור וואס מ'דערציילט דארט פון וספרתם לכם אז דאס איז דער טייטש אז מי אז די מצוות און די עבודת השם ובפרט מצוות הצדקה מצוות החסד דארף מען דאס טון באופן אז דאס זאל שיינען, זאל זיין א ליכטיגע, א מענטש קען געבן געלט, קען געבן צדקה, אבער קען געבן צדקה אבער באופן ווי ס'שטייט אין רמב"ם, ס'קען זיין פניו כבושות בקרקע, ער גיט צדקה, ער מוז געבן, דארף ער געבן, אבער וואס איז דער ענין פון וספרתם לכם, די ליכטיגקייט, שיינען בבהירות וספירות, דאס הייסט אז בשעת דו גיסט א אידן צדקה, און בשעת דו טוסט א טובה א אידן, זאל דאס זיין באופן פון וספרתם מיט א בהירות, מיט א ליכטיגקייט, מיט א שיינקייט. און דאס איז וואס מ'האט געזען דא, אז נישט נאר געגעבן די געלט, זי האט אוועקגעגעבן די אייגענע תכשיטים, און פון דעם האט זי געקויפט, און מטבעות, און די מטבעות האט נאך אויכעט אויסגעארבעט דאס זאל זיין ריין, ליכטיג, וואס דאס איז דער ענין פון מאכן א מצוה מיט א סבר פנים יפות, מיט א ליכטיגקייט, מיט א ווארימקייט, מיט א שמחה, און מיט א מסירות נפש, מיט א פרייליכקייט, און דאס איז דער ענין פון וספרתם לכם. וואס אין עבודת השם, בפרט בימים אלו, איז דאס איז דער ענין וואס מען זאגט אז אין זמן פון ספירת העומר איז דאס די עבודה פון תיקון המידות, און די עבודה פון תיקון המידות, וואס א מענטש דארף די שבע מידות, די שבע די שבע שבועות דאס איז דאך אנקעגן די שבע מידות, און יעדער איינער פון די שבע מידות איז כולל משבע, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו' וכו', און דאס די עבודה פון תיקון המידות, איז דער טייטש אין תיקון המידות איז וספרתם. נישט נאר מתקן זיין, נאר זאל זיין טאקע ליכטיגע מידות, בשעת מען טוט א טובה א אידן זאל זיין מיט א געשמאק און מיט א ווארימקייט און מיט א פרייליכקייט, ווייל דאס איז דער דרך החסידות וואס לערנט אונז אויס ווי אזוי דארף זיין דער אמת'ער עבודה פון תיקון המידות. אויפן פסוק וספרתם לכם ממחרת השבת. איז רעדט זיך טאקע ארום אין חסידות, און דאס איז וואס דער אלטער רבי ברענגט, אז דער טייטש וספרתם לכם, אז ס'דארף אריינשיינען, ספירות ובהירות אז די עשר ספירות, די ספירות שלמעלה, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס עשר ספירות, וואס דאס איז בורא דאס איז דער אלוקות, די עשר ספירות שלמעלה דארף אריינשיינען אין דעם מענטשן, בשעת א מענטש אין די אין די אין די אין די וואכן פון ספירת העומר. ארבעט אויף זיינע אייגענע מידות, און ער איז מזכך זיינע מידות, און ער ארבעט אויף זיך אז ער זאל האבן מידות טובות, און ער זאל, בפרט אין די אלע עניינים פון בין אדם לחבירו, אז דערפאר איז דאך דער זמן, ווי דעם זמן וואס אין די טעג ווי ס'רעדט זיך ארום אין ספרים אז דאס איז דער עיקר זמן, פארבונדן מיט תיקון המידות, דאס איז דאך דאס דער ענין הידוע פון תלמידי רבי עקיבא, וואס ביי זיי איז געווען דער ענין פון לא נהגו כבוד, און דערפאר ברענגט זיך אז אין די טעג דארף זיין דער עיקר עבודה אין מזכך זיין די מידות בין אדם לחבירו, ארבעטן אויף דעם ענין פון אהבת ישראל, און אין דעם פרט וואס מען זאגט דא וספרתם, נישט נאר אז זאל זיין א ענין פון מידות טובות, נאר טאקע האבן א געשמאק, מיט א ווארימקייט, מיט א ליכטיגקייט, טון א טובה א איד מיט די גאנצע הארץ, און אויף דעם איז די עבודה פון וספרתם לכם. ברענגט זיך טאקע אין חסידות אויפן פסוק משכני אחריך נרוצה, אז די פסוק אין שיר השירים וואס זאגט משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בו, אז אין דעם פסוק אין שיר השירים איז מרומז די עבודה פון די טעג פון פסח, ספירת העומר, און שבועות מתן תורה, וואס דער פסוק זאגט משכני, הייבט ער אן משכני לשון יחיד, דערנאך זאגט ער אחריך נרוצה, זאגט ער נרוצה לשון רבים. איז כידוע שיר השירים איז א משל אויף כנסת ישראל און הקדוש ברוך הוא. יא, וואס א איד, כנסת ישראל, יא, מיט דעם אייבערשטן, דער ענין פון איש ואישה, און דאס איז דער ענין פון מתן תורה וואס דעמאלט איז געווען דער חתונה, די נישואין פון הקדוש ברוך הוא און כנסת ישראל, איז דער פסוק זאגט וואס איז געווען דער סדר, פריערט איז געווען משכני, משכני זאגט ער לשון יחיד. משכני גייט אז מלמעלה יא דער אייבישטער האט צוגעצויגן משכני צוגעצויגן אידן דערנאך אחריך נרוצה אידן לייפן דאס שטייט שוין לשון רבים דערנאך זאגט ער הביאני המלך חדריו יא אז דער מלך האט מיר אריינגעברענגט חדריו נגילה ונשמחה בו וואס זענען די וואס זענען דא די עניינים עס רעדט זיך ארום אין חסידות אז דאס איז דריי עניינים, דאס איז די דריי זמנים, די זמן הפסח, די זמן פון ספירת העומר, און די זמן פון חג השבועות. אין חג הפסח איז געווען דער ענין פון משכני, דער אייבישטער האט צוגעצויגן אידן, אידן זענען געווען אין גלות מצרים, ווי מיר האבן געזאגט אין מ"ט שערי טומאה, אידן זענען געווען אין שקוע אין חומריות, אין די גשמיות, אין דעם חשך, אין די גאנצע גלות און טומאת מצרים, דער אייבישטער איז געקומען צו גיין, נגלה עליהם, מ'זאגט אין די הגדה, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, דער אייבישטער אליין בכבודו ובעצמו איז אראפ געקומען אין מצרים אין ערות הארץ און ער האט די אידן ארויס געשלעפט משכני, ס'איז געווען א התעוררות מלמעלה, ווי ס'איז לשון החסידות אתערותא דלעילא, ס'איז געווען א גילוי אור, ווי ס'איז געקומען צו גיין די זמן פון חודש ניסן, חג הפסח, האט מאיר געווען נגלה עליהם, ס'איז געווען א התגלות אלוקית, די התגלות אלוקית מלמעלה האט זיך דערהערט אין די נשמה, אין דעם נפש אלוקית, א אידישע נשמה, בשעת ס'איז דא א התעוררות מלמעלה, בשעת ס'איז פאראן א הארה פון געטליכקייט, אלוקות לייכט, אז די נשמה דערהערט עס, פילט עס. די נשמה אלוקית פון אלע אידן, אין יענעם מאמענט, אין יענעם זמן פון יציאת מצרים האבן דערהערט, דערפילט, אט דעם משכני, אט די אהבה וואס דער אייבישטער האט זיי באוויזן, און ממילא איז ביי זיי געווארן א כי ברח העם, האבן זיי געוואלט אנטלויפן פון מצרים. און דאס איז טאקע לשון יחיד. דער נפש אלוקית, לשון יחיד, דער נפש אלוקית, די נשמה, די אידישע נשמה, האט זיך דערוועקט, דערהערט, דערפילט, די התגלות אלוקות וואס איז געווען אינעם זמן פון חג הפסח, איז ממילא דאס איז ברח העם, דער עם אנטלאפן, די אידן זענען אנטלאפן פון מצרים. אבער דאס איז נאר געווען ביי דעם נפש אלוקית, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, פרק ל"א, עס איז געווען א בריחה, נפש אלוקית איז אנטלאפן צו דעם אייבערשטן, אבער דער נפש הבהמית איז דאך געווען שקוע, דער נפש הבהמית איז נאכנישט נשתנה געווארן, ער איז נאך געבליבן אין זיין מעמד ומצב, און דא האט זיך געדארפט אנהייבן די עבודה אלס הכנה צו מתן תורה פון אחריך נרוצה, נרוצה לשון רבים, נישט נאר דער נפש אלוקית, נאר אויכעט דער נפש הבהמית, און דאס איז די עבודה פון תיקון המידות. נפש הבהמית, און אים מזכך זיין, אויסארבעטן כל מידה ומידה, אויף מזכך זיין די מידות זאל זיין א אמת'ע אהבת השם, א אמת'ע אהבת ישראל, און על דרך זה אין יעדע מידה, ס'דא די אהבת השם, ס'דא יראת השם, און ס'דא דער ענין פון תפארת וואס איז מידת הרחמים. און על דרך זה יעדע מידה ומידה מזכך זיין, אויסארבעטן און דאס און דאס און דאס אויסעדלען זאל ווערן וספרתם לכם אז זאל זיין ב ב ב אין א אופן פון ספירות ובהירות אויסלייכטן, מאכן ליכטיג זיך אליין דעם אייגענעם לכם, דעם אייגענעם נפש הבהמית. און דערפאר שטייט טאקע נרוצה לשון רבים, ווייל דאס איז נישט נאר אין דעם נפש אלוקית, ספירת העומר איז די פעולה אויכעט אין נפש הבהמית. וואס מיט דעם גיט מען צו פארשטיין אין חסידות דעם טעם פארוואס, איז דער קרבן העומר איז איז קרבן של שעורים. בכלל אלע מנחות זענען געווען חיטים. ס'איז דא נאר צוויי מנחות וואס זענען געווען שעורים. מנחת סוטה, וואס דערפאר טאקע איז דא א מנהג אויף לערנען מסכת סוטה אין ספירת העומר, ווייל דאס איז דאס פארבונדן איינע מיט די אנדערע. מנחת סוטה איז א מנחת שעורים, אויף דעם זאגט טאקע די גמרא אין סוטה. אז היא עשתה מעשה בהמה לפיכך קרבנה מאכל בהמה. שעורים איז דאך מאכל בהמה ווי די גמרא זאגט אין פסחים, דער ענין פון שעורים איז א מאכל בהמה, און וויבאלד בדרך כלל מנחות דארף זיין חיטים מאכל אדם, אבער וויבאלד אז עשתה מעשה בהמה די סוטה דערפאר דארף זי ברענגען אויכעט א קרבן בהמה מן השעורים. פארוואס אבער דער עומר איז מן השעורים? איז אויף דעם איז מבואר אין חסידות מיוסד אויפן זוהר, אז דער ענין איז טאקע דער זיכוך פון דעם תיקון פון דעם נפש הבהמית. וויבאלד אז די עבודה פון ספירת העומר איז אז מען דארף מיטנעמען דעם נפש הבהמית און אים צוגרייטן ער זאל זיין ריין און זיין ליכטיג און אים מזכך זיין און מתקן זיין בכל לבבך בשני יצריך ווי די גמרא זאגט אז די נפש הבהמית זאל אויכעט זיין אהבת השם און יראת השם ארבעטן אויף די מידות דאס איז די עבודה פון ספירת העומר און דערפאר זאגט ער אחריך נרוצה לשון רבים, אז די עבודה פון ספירת העומר איז מתקן זיין די מידות פון דעם נפש הבהמית. און דערפאר זאגט ער אויכעט נרוצה, לויפן, נרוצה איז מיט א קאך, מיט א ברען און מיט א התפעלות, מיט א התלהבות, ווייל דאס איז די עבודה פון דעם נפש הבהמית. נפש הבהמית איז דאך א בהמה. די טבע הבהמה איז אז בשעת ביי אים איז דא א ענין וואס איז ביי אים א יסעור, איז גוט, טוט ער עס מיט א התפעלות. בדרך כלל טבע האדם, האדם איז א שכלי, און וויבאלד א שכלי איז דעמאלט די זאכן דארפן זיין בהתיישבות, במתינות, דאס איז טבע האדם. מה שאין כן טבע הבהמה איז טבע המידות, וואס מידות איז התרגשות, התפעלות, מיט א קאך, מיט א ברען. און דאס איז דער חילוק צווישן נפש אלוקית און נפש הבהמית. נפש אלוקית איז לב חכם לימינו, עס איז א ענין פון חכמה פון מח און שכל, און ביי נפש אלוקית איז די עבודה מער בהתיישבות מער במתינות. נפש הבהמית כשמו כן הוא אז א בהמה איז ביי אים אלץ מיט א התפעלות, איז בשעת ער האט א קאך אין תאוות א קאך אין עולם הזה איז ביי אים די התפעלות אין עניני עולם הזה. בשעת אבער ס'ווערט ביי אים דער נרוצה בשעת די נפש אלוקית פועל'ט ביי אים דעם נפש הבהמית אז די נפש הבהמית זאל מתהפך ווערן צו קדושה, איז דעמאלט די עבודה פון דעם מענטשן מצד דעם נפש הבהמית אין אופן פון נרוצה, אז אויך דער נפש אלוקית לעבט מיט צוזאמען מיט דעם נפש הבהמית און די עבודה איז בדרך התפעלות והתלהבות גדולה ביותר. וואס דערפאר ברענגט זיך טאקע אין ספרים אז די עבודה בימי ספירת העומר דארף זיין אין אן אופן פון התלהבות והתפעלות גדולה, ברענגט זיך פון קדושת לוי, דער הייליגער בארדיטשעווער טייטשט, אז דאס איז טאקע דער קרן דער ענין פון וספרתם לכם, מיר האבן גערעדט פריער דעם ענין פון וספרתם לכם טייטשט ער טאקע, זאגט ער אזוי, זאגט ער אז וואס איז דער ענין, אז יציאת מצרים איז געווען וואס דער אייבישטער האט געטאן אידן ניסים ונפלאות, דער אייבישטער האט מגלה געווען צו אידן אלע זיינע מידות, אלע זיינע ספירות, דאס איז געווען דער גילוי פון יציאת מצרים. אז ס'איז געווען די התגלות פון די ניסים העליונים פון חסדו הגדול, און על דרך זה די אלע ספירות, די אלע מידות וואס דער אייבערשטער האט מגלה געווען, וואס דורך דעם איז געווען די עשר מכות, דער נגוף למצרים, און דערנאך איז געווען דער רפוא לישראל, יציאת מצרים, קריעת ים סוף און די אלע גילויים נעלים ביותר וואס זענען געווען אין ימי הפסח. וואס דאס איז וואס דער אייבערשטער מצידו האט געלויכטן, לייכט אריין אין נשמות ישראל. קומען צו גיין ספירת העומר, וואס דער אייבישטער זאגט צו אידן וספרתם לכם, איך וויל אז אויך איר זאלט מעורר זיין דעם צמאון, איך וויל אז זאל זיין עבודה אויך מצידכם. ס'איז אביסל בדומה צו דעם וואס דער אור החיים הקדוש זאגט, און על דרך זה וואס מ'זאגט אין חסידות, דאס וואס מ'טייטשט דעם אחריך נרוצה, אבער ער טייטשט עס בזה אופן. אז אין זמן הפסח איז דאס וואס דער אייבישטער מאכט אידן ניסים און ער גיט זיי אלע ניסים ונפלאות אלע חסדים אלע זיינע עניינים קומט צו גיין תורה זאגט וספרתם לכם דער אייבישטער בעט זיך ביי אידן איך וויל אז זאל זיין אויך מצידכם אז אויך מצידכם וספרתם אז א איד אין ימי הספירה דארף ער זיך מעורר זיין ער זאגט טאקע אז ספירת העומר דארף מען זאגן מיט א חיות און מיט א התלהבות און בכלל אין עבודה פון ימי הספירה דארף זיין עבודת השם מיט א חיות און א התלהבות אז א איד דארף באווייזן מצידו אז ער מידות אז די ערשטע וואך מידת החסד אז ער אז ער אז ער איז אין אז ער זוכט און ער וויל דעם אייבערשטנס אהבה מידת החסד ואהבה אז ער מצידו הארבעט אויף זיך אז ביי אים די אהבת השם זאל ביי אים אריינלייכטן אין זיין נשמה און די צווייטע וואך הארבעט ער אויף גבורה וואס דאס איז מידת היראה אז די יראה זאל ביי אים אריינלייכטן און די דריטע וואך ארבעט ער אויף מידת התפארת וואס דאס איז אז דער אייבישטער איז זיך מתפאר, דער אייבישטער באשיינט זיך און זיך מתפאר און באגרייסט זיך מיט נשמות ישראל, און אז די התפארות וואס דער אייבישטער האט זאל זיך ביי זאל זיין אויך מצידו ער זאל זיך ער זאל זיך זיין שמח מיט דעם וואס דער אייבישטער איז שמח מיט אים. שמח בשמחת השם. און על דרך זה בכל שבוע ושבוע פון די ז' ספירות דארף זיין די עבודה אז אויכעט מצידו זאל ביי זיך מעורר זיין דעם אהבה און דעם צמאון אז ער וויל זיין א כלי צו די עניינים און בשעת א איד ארבעט אויף זיך אין די ימי הספירה אז זאל זיין אחריך נרוצה אז אויכעט דער נפש הבהמית זאל זיך מזדכך זיין און זיין א כלי צו אלוקות איז דעמאלט קומט צו גיין די זמן פון מתן תורה נאך די זיבן שבע שבתות תמימות איז מען זוכה צו הביאני המלך חדריו, וואס דאס איז דער ענין פונעם גילוי פון מתן תורה, וואס דער אייבישטער פירט אריין אידן אין חדר, דער אייבישטער פירט אריין אידן און ער גיט זיי נגילה ונשמחה בך, בך בעצמותך, א איד איז מתן תורה איז די המשכת העצמות איז נמשך געווארן ביי מתן תורה, וואס דעמאלט א איד איז צוזאמען מיטן אייבערשטן ווערט איין און איינציגע זאך, און דאס איז דער גרעסטע התחברות פון א איד מיטן אייבערשטן מתן תורה, וואס דאס קומט דורך די עבודה פון יציאת מצרים און ספירת העומר. וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז דער זמן און די עבודה וואס עס דארף זיין אין דעם זמן אין די וואכן ספירת העומר, איז דאס טאקע די עבודה פון וספרתם און וספרתם לכם, אז א איד דארף ארבעטן אויף מזכך זיין, און מאכן באשיינען זיינע מידות, אין א אופן פון לכם פון זיך אליין, זיינע אייגענע מידות, און זיין אייגענע נפש הבהמית, נרוצה זאל ווערן ביי אים א הזדככות פנימית פון זיינע כוחות הנפש און נפש הבהמית, און דורך דעם איז מען זוכה צו דעם גילוי פון מתן תורה, צו די אלע גילויים וואס וועט זיין, וואס די אלע עניינים וואס מען באקומט שפעטער. וואס אין עבודה בפועל איז דאס טאקע, אז בשעת א איד שטייט אין די ימי הספירה, איז דעמאלט מאנט זיך ביי אידן דער ענין פון עבו תיקון המידות, דאס איז דער זמן וואס מען דארף ארבעטן אויף תיקון המידות, און אין תיקון המידות גופא איז דער עיקר עבודה דארף זיין אין דעם ענין וואס מען זאגט אין די ליכטיגקייט, נישט נאר טון און נישט נאר טון א טובה, נישט נאר מאכן א מצוה, נאר ס'דארף זיין מיט א ליכטיגקייט, מיט א ווארימקייט, מיט א לעבעדיגקייט, האבן א געשמאק. צו טון א טובה א אידן, און דאס איז דער ווארט הידוע וואס עס ברענגט זיך אין חסידות, ברענגט זיך דער סיפור הידוע וואס דער אלטער רבי האט געזאגט אז דאס האט מקבל געווען בשם הבעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט עס געזאגט צו איינער פון די תלמידים, די ערשטע תלמידים פון בעל שם טוב האט געהייסן ר' מרדכי הצדיק, יא, דאס איז געווען פון די תלמידי הבעל שם טוב, די ערשטע תלמידי הבעל שם טוב וואס זענען געווען אין רוסלאנד, און דער בעל שם טוב האט אים געזאגט אז א נשמה קומט אראפ אויף דער וועלט זיבעציג אכציג יאר כדי צו טון א טובה א אידן בגשמיות ובפרט ברוחניות, יא, אז אז אז דער תכלית ירידת הנשמה למטה איז אז א איד דארף אראפקומען דא למטה אויף דער וועלט אויף טון א טובה א אידן, יא בגשמיות ובפרט ברוחניות, און אין דעם גופא איז אז ס'דארף זיין אין אן אופן אז מען זאל האבן א געשמאק, ס'איז בשעת דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב האט גע'חזר'ט דעם ווארט, דער ווארט בשם הבעל שם טוב, האט ער געזאגט אז מען קען אז מען קען הארעווען אין חסידות און עבודת התפילה שעות לאנג, און דער תכלית פון דעם גאנצן לימוד החסידות און עבודת התפילה דארף זיין, אז מען זאל האבן א חוש און א געשמאק אין טון א טובה א אידן, און אויף דעם קומט די תורת הבעל שם טוב אז א נשמה קומט אראפ זיבעציג אכציג יאר אויף די וועלט אויף צו טון א טובה א אידן בגשמיות ובפרט ברוחניות, און דאס איז דער זמן, און די זמן פון ספירת העומר, עס דארף זיין דער וספרתם, אז מען דארף מאכן ליכטיג, און דעם ליכטיג דער לכם מצידכם אז אויך די נפש הבהמית זאל אויכעט מזדכך ווערן און נתהפך ווערן אויף ליב האבן, דעם אייבערשטן, ליב האבן א אידן, ליב האבן תורה, און על דרך זה די אלע אנדערע מידות, אויף מזכך זיין די מידות, אז זאל זיין מיט א חיות און מיט א געשמאק און מיט א שמחה, און מיט דעם גרייט מען זיך טאקע צו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, און מען גרייט זיך טאקע אז מען זאל זוכה זיין צו מקבל זיין נישט נאר די תורה ווי ס'איז געווען ביז איצטער, נאר מען זאל טאקע זוכה זיין בקרוב ממש אויף מקבל זיין די תורה חדשה. מאתי תצא ווי ס'שטייט בנוגע צו תורתו של משיח, יא מ'זאל זוכה זיין אין די טעג, די גרויסע טעג וואס אט אט אויך ס'שטייט ביי ל"ג בעומר און ס'קומט צו גיין חג השבועות, זאל מען טאקע זוכה זיין צו מקבל זיין די תורה חדשה פנימיות התורה תורתו של משיח, און זאל זיין טאקע במהרה בימינו אמן.